בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף ו', מ'הייבט אן דף ו' עמוד א', ביי די משנה אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די פריערדיגע משנה אז א פרוי וואס די מאן האט איר מקנא געווען און זי האט זיך באהאלטן, האט א דין פון א סוטה, און זי איז אסור לבעל ולבועל, זי טאר נישט עסן קיין תרומה ביז ווען? ביז ווילאנג זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה, נאכדעם וואס זי טרינקט די מי סוטה, און ס'ווערט נתברר אז זי האט נישט געזינדיגט, איז מעג זי צוריק גיין צום מאן, זי מעג צוריק אנהייבן עסן תרומה. איז זאגט יעצט דא די משנה, ואלו אסורות מלאכול בתרומה, ס'איז דא געוויסע פרויען וואס בלייבן אסור צו עסן תרומה לעולם ועד, און אין אנדערע ווערטער מיינט עס צו זאגן אז ס'איז דא אזעלכע סארט פרויען וואס קענען נישט טרינקען די מי סוטה, און ממילא אז זיי קענען נישט טרינקען די מי סוטה, בלייבן זיי אלעמאל אסור צו עסן תרומה. וועלכע פרויען רעכנט די משנה אויס? די ערשטע פרוי איז האומרת טמאה אני לך, פשט א פרוי וואס איז מודה אז זי האט געזינדיגט, איז ברגע וואס זי האט מודה געווען, טרינקט זי מער נישט מי סוטה, און אז זי טרינקט מער נישט מי סוטה, זי האט מער נישט די ברירה, איז זי אסור צו עסן תרומה לעולם ועד, און די זעלבע זאך, זי איז אסור לבעל ולבועל, אבער מען רעדט דא פון תרומה, תרומה וועט זי קיינמאל מער נישט טארן עסן, די זעלבע זאך זאגט די משנה, ושבאו עדים שהיא טמאה, טאמער עס קומען צוויי עדים וואס זאגן עדות אז זיי האבן קלאר געזען ווי זי האט געזינדיגט, האט זי מער נישט די ברירה צו טרינקען די מי סוטה, און אז זי קען מער נישט טרינקען די מי סוטה, וועט זי קיינמאל אין לעבן מער נישט קענען עסן קיין תרומה. די זעלבע זאך נאך א דוגמא ברענגט די משנה, והאומרת איני שותה, א פרוי וואס זאגט איך האלט נישט ביים טרינקען די מי סוטה, איז מען קען נישט צווינגען א פרוי צו טרינקען די מי סוטה טאמער זי וויל נישט, מוז זי נישט, א פרוי קען זאגן איך האלט נישט דערביי, און אנשטאטס דעם געבט מען איר א גט, און זי בלייבט טאקע אסור צו עסן תרומה לעולם ועד, די זעלבע זאך זאגט די משנה, ושבעלה אינו רוצה להשקותה, מען קען אויך נישט צווינגען דעם מאן, טאמער דער מאן זאגט איך האלט נישט דערביי, איז מען נישט משקה די פרוי די מי סוטה, נאר אנשטאטס דעם דארף דער מאן איר געבן א גט, און זי בלייבט אסור צו עסן תרומה לעולם ועד, און די לעצטע ציור זאגט די משנה, ושבעלה בא עליה בדרך, פשט, נאכדעם וואס ס'איז געווען א קינוי וסתירה, איז דאך די פרוי אסור לבעל ולבועל זי טאר נישט עסן קיין תרומה ביז ווי לאנג זי טרינקט נישט די מי סוטה, און וואס איז טאמער זי האט נישט געפאלגט, זי האט יא געוואוינט מיטן מאן אויפן וועג ארויף צו ירושלים, איז ברגע וואס זי האט געוואוינט מיטן מאן, העלפט שוין נישט ביי איר די מי סוטה, זי טאר מער נישט טרינקען די מי סוטה, און ממילא בלייבט זי אסור צו עסן תרומה לעולם ועד, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב עמרם, האט רב עמרם געזאגט, הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהר לן עיינין ממתניתין, דאס איז א מימרא וואס רב ששת האט אונז געזאגט, און רב ששת האט אונז אויפגעלאכטן אונזער אויגן פון די משנה, פשט, רב ששת האט געזאגט א מימרא, און ער האט א ראיה געברענגט צו זיין מימרא פון אונזער משנה, וואס איז די מימרא פון רב ששת? זאגט ר' עמרם, סוטה שיש לה עדים במדינת הים, אין המים בודקין אותה, פשט רב ששת האט געזאגט אז טאמער ס'איז דא א סוטה וואס ערגעץ ווי אויף די וועלט איז דא עדים אז זי האט געזינדיגט, פשט לאמיר זאגן א מאן האט געמאכט א קינוי און די פרוי האט זיך באהאלטן, אבער חוץ פון די קינוי וסתירה איז אויך דא צוויי עדים וואס זיי האבן קלאר געזעהן אז די פרוי האט געזינדיגט. אבער וואס, די עדים געפינען זיך די אנדערע זייט פלאנעט, עפעס אויף א אין א צווייטע לאנד, און אונז האמיר זיי נישט דא, אבער ס'איז דא עדים וואס ווייסן דערפון, זאגט רב ששת אז אפילו די פרוי עט טרינקען די מי סוטה, עט די מי סוטה גארנישט העלפן, זי עט נישט געשטראפט ווערן. פארוואס? ברענגט רב ששת א ראיה מאי טעמא דאמר קרא ווייל שטייט אין פסוק ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה דליכא דידע בה לאפוקי הא דהא איכא דידע בה פשט אזוי, אונז האמיר געזען אז פונעם פסוק ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה לערנט מען ארויס אז טאמער ס'איז דא אן עד אחד וואס די עד אחד זאגט ער ווייסט קלאר אז די פרוי האט געזינדיגט טרינקט זי מער נישט מי סוטה זי האט א דין פון א סוטה וודאי איז אוודאי ווי רש"י איז מסביר דאס איז די לימוד וואס אונז לערנען ארויס פון די פסוק אבער רב ששת האלט אז חוץ פון די לימוד איז אויך דא אן ענין פון אין מקרא יוצא מידי פשוטו, פשט ווי נישט ווי, ס'איז טאקע א גוטע לימוד, אונז טייטש מיר אריין די פסוק ביי אזא סארט ציור אז ס'איז דא א עד אחד און די עד אחד האט געזען אז זי האט געזינדיגט, אבער פשטות אז מ'לערנט די פסוק אן קיין לימודים, פשט אז אן עם הארץ לערנט די פסוק, איז וואס הערט זיך די פסוק, ווי אזוי ליינט זיך די פסוק, די פסוק ליינט זיך, אז מ'רעדט דא ווייטער פון א ספק סוטה, נישט פון א סוטה וואס איז דא א עד אחד וואס האט געזען אז זי האט געזינדיגט, נאר די פסוק זאגט, ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה, פשט מען רעדט דא פון א ספק סוטה וואס איז נישט דא קיין עדים אז זי האט געזינדיגט, פשט פשטות זאגט אונז דא די פסוק אז טאמער א פרוי האט געזינדיגט און ס'איז נישט דא קיין עדים דעמאלטס איז דא די גאנצע פרשה סוטה, אבער וואס איז טאמער ס'איז יא דא עדים אז זי האט געזינדיגט, דעמאלטס זאגט אונז די פסוק אז די מי סוטה העט גארנישט אויפטוהן און ממילא זי קען טרינקען מי סוטה ביז איבערמארגן, די שטראף עט זי נישט קריגן. יעצט, כלפי מה דברים אמורים ווי קלאפט די גרעסטע נפקא מינה, לויט רב ששת, און אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן אונז האלט מיר נישט ווי רב ששת, לאמיר זאגן אונז האלט מיר אז א פרוי וואס איז דא עדים אז זי האט געזינדיגט העלפט נאך אלץ די מי סוטה, איז ווי העט זיין א נפקא מינה צווישן אונז און רב ששת? איז די גרעסטע נפקא מינה העט זיין דארט טאקע ווי ס'קומען אן עדים נאכדעם וואס די פרוי האט געטרינקען די מי סוטה, פשט אזוי, לויט רב ששת, וואס רב ששת זאגט אז א פרוי וואס ס'איז דא עדים זי האט געזינדיגט העלפט נישט די מי סוטה, איז לאמיר זאגן א פרוי עט טרינקען די מי סוטה און ס'איז גארנישט געשען, זי איז נישט געשטארבן, און יעצט קומען אן עדים אז זי האט געזינדיגט, העט רב ששת זאגן א מחיה, ווייסט טאקע פארוואס זי איז נישט געשטארבן? טאקע ווייל ס'איז געווען עדים, און איך האב דיר דאך געזאגט אז טאמער ס'איז דא עדים העלפט נישט די מי סוטה, פארדעם טאקע די מי סוטה גארנישט געטוהן, און עדים איז דאך דא אז זי האט געזינדיגט איז אוודאי וועט מען גלייבן די עדים, און די פרוי וועט זיין אסור לבעל לבועל תרומה עט זי נישט טארן עסן, און טאמער טאקע ס'איז געווען התראה העט מען איר אפילו הרג'נען, פארוואס? ווייל די גאנצע מעשה שטימט, אבער טאמער מ'לערנט נישט ווי רב ששת טאמער מען לערנט אז אפילו טאמער ס'איז דא עדים העלפט נאך אלץ די מי סוטה, דעמאלס וואס וועט זיין א פרוי עט טרינקען די מי סוטה און יעצט רוקן זיך אן עדים און די עדים זאגן אז די פרוי האט געזינדיגט, איז טאמער אונז קריגן זיך מיט רב ששת עט מען זאגן פאר די עדים עטס זענטס ליגנערס, וואס זאגט עטס אז די פרוי האט געזינדיגט? ס'קען נישט זיין, זי האט יעצט געטרינקען מי סוטה און ס'איז גארנישט געשען, און אז ס'איז גארנישט געשען איז א סימן זי האט נישט געזינדיגט, איז עטס זענטס שקרנים, דאס וועט זיין די גרויסע נפקא מינה טאמער מען לערנט ווי רב ששת און טאמער מען לערנט נישט ווי רב ששת, יעצט אזוי, רב ששת האמיר געזאגט, וואס איז זיין מקור? פון א פסוק. אבער אזוי ווי מען האט געשמועסט, נישט דאס איז די אמת'ע טייטש פון פסוק, נאר רב ששת לערנט אין מקרא יוצא מידי פשוטו, און ממילא כדי טאקע אויפצואווייזן זיין שיטה, האט רב ששת א ראיה געברענגט פון אונזער משנה, האט זיך נישט נאר פארלאזט אויף א פסוק, נאר האט א ראיה געברענגט פון אונזער משנה. וואס איז די ראיה פון אונזער משנה? זאגט רב ששת ואנהר לן עיינין ממתניתין, די ראיה פון אונזער משנה איז אזוי, דקתני, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה, ושבאו לה עדים שהיא טמאה, אז א פרוי וואס איז דא עדים אז זי האט געזינדיגט, איז אזא סארט פרוי, טאר קיינמאל נישט עסן קיין תרומה, און ממילא זאגט רב ששת אזוי, דאתו עדים אימת ווען זענען די עדים אנגעקומען? אי נימא מקמי דתשתי, זונה היא, פשט, טאמער די עדים זענען אנגעקומען פאר זי האט געטרינקען מי סוטה, איז פארשטייט זיך אז זי טאר קיינמאל נישט עסן תרומה, ווייל די עדים זאגן דאך אז זי האט געזינדיגט, און אוודאי גלייבט מען די עדים, איז פארוואס זאל זי מעגן עסן תרומה, און ווי רש"י לייגט צו, מה דאך טאמער די פרוי אליין זאגט טמאה אני לך זי איז מודה זי האט געזינדיגט, טאר זי נישט עסן קיין תרומה, אוודאי און אוודאי טאמער ס'דא עדים זי האט געזינדיגט, אוודאי טאר זי נישט עסן קיין טרימע. ממילא קען נישט זיין אז פון דעם רעדט די משנה, אלא נאר מוז זיין די משנה רעדט לבתר דשתאי, נאכדעם וואס די פרוי האט געטרינקען די מי סוטה, רוקן זיך אן עדים און די עדים זאגן זי האט געזינדיגט, און אויף דעם זאגט די משנה אז די פרוי וועט קיינמאל נישט טארן עסן תרומה, און ממילא פירט רב ששת אויס די ראיה, אי אמרת בשלמא אין המים בודקין אותה שפיר, אלא אי אמרת מים בודקין אותה, תיגלי מילתא למפרע דסהדי שקרי נינהו. פשט גאנץ גוט זאגט רב ששת לויט ווי איך האב געזאגט אז א פרוי וואס איז פארהאן ערגעץ וואו אויף די וועלט עדים אז זי האט געזינדיגט העלפט נישט ביי איר מי סוטה אויב אזוי יעצט אז ס'קומען אן עדים שטימט די גאנצע מעשה פשט איך פארשטיי שוין פארוואס די פרוי איז נישט געשטארבן טאקע ווייל ס'איז געווען עדים און די עדים זענען נאך דא אויכעט דא אונז האמער זיי און זיי זאגן טאקע זי האט געזינדיגט איז פארשטייט זיך אונז גלייבן מיר די עדים אבער זאגט רב ששת טאמער לערנסט נישט ווי מיך טאמער דו לערנסט אז די מי סוטה העלפט אפילו ווען ס'איז דא עדים אויב אזוי פארוואס איז די פרוי נישט טויט ס'איז דאך דא עדים וואס די עדים זאגן זיי ווייסן קלאר די פרוי האט געזינדיגט נו אויב זי האט געזינדיגט וואלט זי געדארפט זיין טויט, און אז זי איז נישט טויט איז א סימן אז די עדים זענען ליגענערס, און ממילא זאגט רב ששת איז א ראיה פון אונזער משנה ווי זיין שיטה אז טאמער ס'איז דא עדים העלפט נישט די מי סוטה. אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט צו רב עמרם רב עמרם דאך דער וואס האט געזאגט די מימרא פון רב ששת, זאגט רב יוסף צו רב עמרם ניין, די ראיה פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה, לעולם אימא לך מים בודקין אותה, והא אימור זכות תולה לה, פשט אזוי, זאגט רב יוסף אוודאי קען זיין נישט ווי רב ששת האט געזאגט, פשט מי סוטה העלפט אפילו דארט ווי ס'איז דא עדים. איי דו זעהסט דאך די פרוי איז נישט טויט און אונז האמיר עדים דא איז פארוואס זאגט די משנה מ'גלייבט די עדים פארוואס זאגט מען נישט פאר די עדים עטס זענטס ליגענערס והא ראיה די פרוי לעבט איז אויף דעם זאגט ר' יוסף ווייל מ'קען זאגן די סיבה וואס די פרוי לעבט איז נישט ווייל ס'איז געווען עדים נישט ווייל רב ששת איז גערעכט נאר די סיבה וואס די פרוי לעבט איז ווייל די פרוי האט געהאט עפעס א זכות זי האט געטון אסאך מצוות און ווי מ'עט זעהן בהמשך המשניות אז ס'דא מאן דאמרים וואס האלטן אז טאמער די פרוי האט א זכות שטארבט זי נישט גראד פון די מי סוטה, און דאס איז די סיבה פארוואס זי איז נאכנישט געשטארבן, אבער אוודאי דאס אז ס'איז דא עדים, דאס איז נישט גורם אז די פרוי זאל נישט שטארבן אז די מי סוטה זאל נישט העלפן, און ממילא ווייטער פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה, קען אוודאי זיין אז מען נעמט אן די ווערטער פון די עדים נאכדעם וואס זי האט געטרינקען די מי סוטה, אבער נישט אלס די טעם וואס רב ששת האט געזאגט, ווייל די סיבה טאקע וואס זי לעבט איז ווייל ס'איז דא דא עדים, נאר די סיבה וואס זי לעבט איז ווייל זי האט זכותים, און יעצט אז ס'איז דא דא עדים גלייבט מען די עדים, פארוואס זאל מען נישט גלייבן די עדים, און ממילא טאר זי נישט עסן תרומה לעולם ועד. יעצט, ווי די גמרא האט פארשטאנען אז טאקע רב יוסף זאגט אז די ראיה פון רב ששת איז נישט קיין גוטע ראיה, אבער רב ששת האלט נאך אלץ אז די ראיה פון אונזער משנה איז יא א גוטע ראיה, איז פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת צווישן רב ששת און רב יוסף, פארוואס האלט רב ששת אז ס'איז יא דא א גוטע ראיה פון אונזער משנה, און פארוואס האלט רב יוסף, אז ס'איז נישט דא קיין גוטע ראיה פון אונזער משנה. איז אזוי, איידער מ'גייט דא ווייטער, עמיר אויסרעדן אפאר משניות וואס מ'וועט זעהן בהמשך המסכתא. איז אזוי, די משנה אין דף כ, דף כ עמוד א', ברענגט די משנה די גאנצע סדר ווי ס'האט אויסגעזעהן ווען די פרוי האט געטרינקען די מי סוטה, די משנה זאגט דארט אז זי האט געטרינקען די מי סוטה, און פחות ויותר זי האט אויפגעפלאצט, זי איז געשטארבן אויפן פלאץ. זאגט דארט די משנה אבער, אם יש לה זכות, א פרוי וואס האט זכותים, היתה תולה לה, האט די זכותים איר געהאלפן און זי איז נישט געשטארבן אויפן פלאץ, זאגט די משנה, יש זכות תולה שנה אחת, יש זכות תולה שתי שנים, יש זכות תולה שלש שנים, ס'דא אמאל א פרוי וואס האט זכותים, ס'האט איר געהאלפן פאר א יאר, זי איז געשטארבן ערשט א יאר שפעטער, ס'דא אמאל צוויי יאר שפעטער, און ס'דא אמאל דריי יאר שפעטער, אזוי זאגט די משנה, דף כ עמוד א', יעצט ווער דער מאן דאמר פון די משנה אין דף כ, דאס איז די חכמים, שפעטער, דף כב עמוד ב', איז די נעקסטע משנה, הייבט זיך דארט די משנה אן, ר' שמעון אומר, אין זכות תולה במים המרים, נישט דא אזא זאך אז א זכות זאל העלפן פאר א פרוי אז זי שטארבט נישט אויפן פלאץ, פארוואס? איז ר' שמעון זיך מסביר, ווייל ואי אתה אומר הזכות תולה במים המאררים, מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות, זאגט ר' שמעון, טאמער דו האלטסט אז טאקע זכותים קענען מגין זיין אויף א פרוי, האסטו שוואך געמאכט די גאנצע מי סוטה, פארוואס? ווייל א חלק פון די תפקיד פון די מי סוטה איז אז מען סטראשעט די פרוי מיט דעם, פשט מען זאגט פאר די פרוי הער צו, טאמער דו'עסט נישט מודה זיין, עסטו דארפן טרינקען די מי סוטה און דו'עסט שטארבן אויפן פלאץ, איז טאמער ס'איז דא אזא מושג אז א פרוי שטארבט נישט אויפן פלאץ ווייל זי האט זכותים, עלן זיך די ווייבער אויסלאכן, ווייל זיי עלן טראכטן ביי זיך, יא, כ'על שטארבן אויפן פלאץ, כ'גיי נישט שטארבן אויפן פלאץ, כ'על עס טרינקען, כ'האב אוודאי זכותים, און כ'גיי נישט שטארבן. און ממילא זאגט רבי שמעון, נישט דא אזא זאך אז א זכות העלפט פאר א פרוי זאל נישט שטארבן אויפן פלאץ. און נאך מער, רבי שמעון לייגט צו נאך א נקודה, ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו, שאומרים טמאות הן, אלא שתלתה להן זכות. פשט, חוץ פון דעם זאגט רבי שמעון איז דא נאך א פראבלעם, טאמער דו האלטסט באמת אז א זכות קען מגין זיין אויף א פרוי, אויב אזוי זאגט רבי שמעון ביסטו מוציא שם רע אויף אלע ווייבער וואס האבן געטרינקען די מי סוטה און זענען נישט געשטארבן, פארוואס? ווייל ביז היינט וואס האט מען געזאגט, א פרוי האט געטרינקען מי סוטה און זי האט נישט געשטארבן איז א סימן זי איז א העלד, זי איז א צדיקת, זי האט נישט געזינדיגט. זאגט רבי שמעון, וואס געשענט יעצט? יעצט וועט יעדער זאגן אז ניין, די אלע וואס האבן געטרינקען מי סוטה און זענען נישט געשטארבן איז נישט ווייל זיי זענען זיכער צדקניות'ן, נאר ווייל זיי האבן געהאט זכותים. איז פשט, האסט אינגאנצן אוועקגעלייגט דא די מי סוטה? איז פארדעם האלט רבי שמעון נישט דא אזא זאך אז א זכות איז מגין אויף א פרוי אז זי זאל נישט שטארבן אויפן פלאץ. אזוי זאגט רבי שמעון. רבי אומר, רבי קריגט זיך אויף רבי שמעון, און רבי זאגט, הזכות תולה במים המאררים, אוודאי יא דא אזא זאך אז א זכות זאל מגין זיין אויף א פרוי, אבער ואינה יולדת ואינה משבחת פשט, שטייט אין פסוק אז א פרוי וואס טרינקט די מי סוטה וואס האט נישט געזינדיגט איז ווערט זי געבענטשט אז זי ווערט געזונט און זי הייבט אן האבן קינדער, דאס אוודאי נישט דא ביי א פרוי וואס האט זכותים, פשט א פרוי וואס האט יא געזינדיגט און זי האט זכותים איז נישט פשט אז פלוצלינג הייבט זי אן געבענטשט צו ווערן, נאר וואס דען, אלא מתנוונה והולכת. לסוף היא מתה באותה מיתה, נאר וואס דען, זאגט רבי די זכות העלפט איר אז זי שטארבט נישט אויפן פלאץ, אבער זי הייבט גראד אן ווערן שוואכער און שוואכער און שוואכער זי הייבט אן אויסגיין, ביז צום סוף שטארבט זי ווי א סוטה, נאר ס'העלפט אז זאל נישט שטארבן אויפן פלאץ, אזוי זאגט רבי. יעצט וואס איז די חילוק צווישן רבי און די חכמים? אונז האמיר דאך געזען דף כ' האבן די חכמים אויך געזאגט אז די זכות העלפט און די זכות איז מגין אויף א פרוי, און רבי זאגט דא ווייטער די זעלבע זאך, איז וואו דא א נפקא מינה צווישן רבי און די חכמים, רבי שמעון איז פשוט אז ער קריגט זיך, רבי שמעון האלט יעדע פרוי שטארבט אויפן פלאץ, אבער צווישן רבי און די חכמים וואו די נפקא מינה? איז צוריק צו אונזער סוגיא יעצט, איז וויל די גמרא זאגן אז דאס בעצם איז די מחלוקת צווישן רב ששת און רב יוסף. אז וואס? במתנוונה דרבי, רב ששת און רב יוסף קריגן זיך בשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי דתנן, און די גמרא ברענגט טאקע די משנה אין דף כ"ב וואס אונז האבן יעצט געזען רבי אומר זכות תולה במים המאררים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף שהיא מתה באותה מיתה, איז אזוי די גמרא מסביר אזוי רב ששת סבר בין לרבי בין לרבנן הויא מתנוונה, פשט רב ששת האלט אז די חכמים קריגן זיך נישט אויף רבי אויף דער נקודה אז א פרוי איז נתנוונה, פשט אזוי, אפילו לויט די חכמים, חכמים זענען אויכעט מסכים אז א פרוי וואס האט געזינדיגט נישט קיין חילוק וויפיל זכותים זי האט, ברגע וואס זי טרינקט די מי סוטה עפעס הייבט אן געשען, זי הייבט אן ווערן שוואכער און שוואכער און שוואכער, מען זעהט געוויסע שינויים אויף די פרוי, נאר וואס? לויט די חכמים איז העלפט אירע זכותים אז זי זאל נישט שטארבן ווי א סוטה, און ממילא וואס געשענט מיט איר? זי הייבט אן ווערן שוואכער, שוואכער, שוואכער, א יאר צוויי דריי שפעטער שטארבט זי אזוי ווי א נארמאלע מענטש. רבי קריגט זיך אויף די נקודה, און רבי האלט זי ווערט טאקע שוואכער און שוואכער, וואס געשענט אבער צום סוף? לויט רבי צום סוף שטארבט זי ווי א סוטה, זי פלאצט אויף. פשט, די מחלוקת צווישן די חכמים און רבי איז נישט וואס געשענט בשעת מעשה, בשעת מעשה זעהט יעדער איין אז זי איז א סוטה, ווייל זי ווערט גראד שוואכער, נאר וואס געשענט צום סוף? רבי האלט זי פלאצט אויף ווי א סוטה, און חכמים האלטן זי שטארבט אזוי ווי א מענטש וואס שטארבט אויס פאר שוואכקייט, און ממילא זאגט רב ששת, היות וואס סיי די חכמים און סיי רבי ביידע זענען מודה אז א פרוי נישט קיין חילוק וויפיל זכותים זי האט ברגע וואס זי טרינקט די מי סוטה הייבט אן עפעס געשען מיט איר, איז צוריק צו אונזער משנה, פארוואס שטייט ביי אונזער משנה אז ווען ס'קומען אן עדים און די עדים זאגן נאכדעם וואס זי האט געטרינקען די מי סוטה אונז האמיר געזען אז זי האט געזינדיגט, אז מען גלייבט די עדים, און די פרוי קען קיינמאל מער נישט עסן קיין תרומה. פארוואס זאגט הרב שיישעס? לכאורה, טאמער די עדים זענען גערעכט, וואלט מען געדארפט זען אז די פרוי ווערט שוואכער און שוואכער און שוואכער, און מען זעט דאך עס נישט, די פרוי איז געזונט און שטארק, איז א סימן לכאורה אז די עדים זאגן ליגנט. נאר וואס דען, זאגט הרב שיישעס, איז א ראיה פון דעם אז אוודאי איז נישט אזוי פשט, אוודאי די סיבה פארוואס זי איז נישט געווארן שוואכער, די סיבה פארוואס די מי סוטה האט גארנישט געטון פאר די פרוי, איז ווייל אזוי ווי איך האב געזאגט, ווייל ברגע וואס ס'איז דא עדים וואס האבן געזען אז די פרוי האט געזינדיגט, העלפט נישט די מי סוטה, און דערפאר איז זי געזונט און שטארק, און טאקע פאר דעם גלייבט מען די עדים, מען זאגט נישט אז די עדים זענען ליגנערס, איז פאר דעם האלט רב ששת ס'איז א ראיה פון אונזער משנה, מה שאין כן ורב יוסף סבר לרבי הויא מתנוונה לרבנן לא הויא מתנוונה, פשט רב יוסף האלט נישט דאס איז די מחלוקת צווישן די חכמים און רבי, לויט רב יוסף איז רבי האלט טאקע אז א פרוי וואס טרינקט מי סוטה נישט קיין חילוק וויפיל זכותים זי האט, גראד הייבט זיך אן געוויסע שינויים אויפן פרוי, אבער לויט רב יוסף די חכמים קריגן זיך אויף רבי אויף די נקודה, רב יוסף האלט אז די חכמים האלטן אז א פרוי וואס האט זכותים געשענט גארנישט מיט איר, זי בלייבט געזונט און שטארק, נאר א יאר צוויי דריי שפעטער שטארבט זי ווי א סוטה, אזוי לערנט רב יוסף פשט אין די חכמים, אויב אזוי האסט א קשיא ביי אונזער משנה פארוואס מען גלייבט די עדים, פשט לכאורה ווי קען די עדים זיין גערעכט? זעהסט דאך ס'איז גארנישט געשעהן מיט די פרוי. זאגט רב יוסף, כ'על דיר זאגן פארוואס, ווייל אונזער משנה גייט כשיטת חכמים, און חכמים האלטן אז ס'געשעהן טאקע גארנישט מיט די פרוי טאמער די פרוי האט זכותים, איז פארדעם גלייבט מען די עדים, נישט ווי רב ששת האט געזאגט, ווייל ברגע וואס ס'דא עדים געשעהנט גארנישט מיט די פרוי, ניין, אפילו ס'איז דא עדים געשעהנט יא עפעס מיט די פרוי, די סיבה וואס ס'איז גארנישט געשעהן מיט די פרוי, איז ווייל זי האט געהאט זכותים, און די חכמים האלטן אז א פרוי וואס האט זכותים, געשעהנט מיט איר גארנישט, נאר יארן שפעטער העט עפעס געשעהן, איז דאס איז די מחלוקת. צווישן רב ששת און רב יוסף. פרעגט יעצט די גמרא, מתיב רב שימי בר אשי, פרעגט רב שימי בר אשי נאך א קשיא אויף רב ששת, פון יענע משנה טאקע פון די משנה דף כ"ב, דארט האט מען געזען, רבי שמעון אומר, אין זכות תולה במים המרים, ואם אתה אומר זכות תולה במים המרים, מדחה אתה את המים בפני כל הנשים השותות, ואתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו, והן אומרים טמאות הללו היו אלא שתלה להם זכות, פשט אונז האבן געזען די שיטה פון ר' שמעון, וואס ר' שמעון האט געהאלטן אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א זכות העלפט פאר א פרוי, ווייל אויב אזוי מאכסטו צוגרונד די גאנצע נושא פון מי סוטה, איז פירט רב שימי בר אשי אויס די קשיא, ואם איתא, און טאמער רב ששת איז גערעכט אז דארט ווי ס'דא עדים פועל'ט נישט די מי סוטה, אויב אזוי יש לה עדים במדינת הים נמי אתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו והן אומרים טמאות היו אלא שיש להן עדות במדינת הים פשט טאמער רב ששת איז גערעכט אז ברגע וואס ס'דא עדים פועלט נישט די מי סוטה האסטו ווייטער מוציא שם רע געווען אויף אלע פרויען וואס האבן געטרינקען מי סוטה און זענען נישט געשטארבן ביז היינט האט מען געזאגט ווייסט פארוואס זענען נישט געשטארבן ווייל זענען וואוילע פרויען אבער יעצט וועט מען זאגן אז ווייסט פארוואס זענען נישט געשטארבן בעצם זענען זיי פריצות'דיגע פרויען די סיבה פארוואס זענען נישט געשטארבן ווייל ס'דא ערגעץ במדינת הים עדים וואס ווייסן אז זי האט געזינדיגט איז וואס האט רבי שמעון אויפגעטון מיט דעם וואס ער האט געזאגט אז א פרוי וואס האט זכותים זענען די זכותים נישט מגין? מען וועט נאך אלץ מוציא שם רע זיין אויף די אלע פרויען וואס זענען נישט געשטארבן? ענטפערט די גמרא, לרבי שמעון קאמרת, פרעגסט א קשיא פון רבי שמעון? לרבי שמעון מדזכות לא תליא, עדים נמי לא תלו. פשט רב ששת האט נישט גערעדט לויט רבי שמעון. לויט רבי שמעון איז אוודאי נישט דא אזא זאך וואס איז מונע פון די מי סוטה צו ארבעטן, פארוואס? ווייל ס'איז הוצאת שם רע אויף די מי סוטה, אויף די אלע פרויען וואס האבן געטרינקען און ס'איז גארנישט געשען. רב ששת האט נישט גערעדט לויט ר' שמעון, רב ששת האט גערעדט לויט אלע אנדערע מאן דאמר, לויט די חכמים, לויט רבי, לויט זיי האט רב ששת געזאגט אז טאמער ס'איז דא עדים פועל'ט נישט די מי סוטה. באלד וועט מען זען סוף סוגיא די גמרא צוריקציען פון דעם תירוץ און זאגן אז ר' שמעון איז בעצם אויכעט מסכים צו די לימוד פון רב ששת אז דארט ווי ס'איז דא עדים פועל'ט נישט די מי סוטה און דארט וועט די גמרא ענטפערן א אנדערע תירוץ אבער דערווייל בלייבט די גמרא טאקע אז לויט רבי שמעון איז נישט דא אזא זאך אז עפעס זאל מגין זיין אויף די פרוי די מי סוטה זאל נישט ארבעטן נישט קיין עדים און נישט קיין זכותים. מתיב רב, פרעגט יעצט רב נאך א קשיא אויף רב ששת פון די המשך פון די משנה דארט אין דף כ"ב איז אזוי, איינע פון די זאכן וואס מ'טוט, מיט א סוטה חוץ פון די מי סוטה וואס זי דארף טרינקען איז אויך דא אזא זאך ס'הייסט א מנחת סוטה מנחת סוטה איז א מנחה וואס די מאן דארף ברענגען וואס ווען איז מען מקריב די מנחה נאר דארט ווי די פרוי טרינקט מי סוטה פשט טאמער די פרוי טרינקט נישט מי סוטה ברענגט מען נישט די מנחה די מנחה ברענגט מען נאר דארט ווי זי טרינקט מי סוטה ס'איז א חלק פון די סדר וואס מ'מאכט דארט ווען א פרוי טרינקט מי סוטה איז אזוי, וויאזוי ארבעט א מנחה, איז א מנחה, א מענטש וויל ברענגען א מנחה, אדער א מענטש דארף ברענגען א מנחה, איז קודם כל איז ער מקדיש א מנחה, ברגע וואס א מענטש איז מקדיש די מנחה, קריגט די מנחה א קדושת דמים, וואס ווילאנג ס'איז נאר קדוש בקדושת דמים קען מען עס נאך פודה זיין, אבער נאכדעם וואס מ'ברענגט עס אין בית המקדש, פאקט מען אריין די מנחה אין א כלי שרת, ברגע וואס מ'לייגט עס אריין אין דעם כלי שרת, ווערט די מנחה קדוש בקדושת הגוף, און ברגע וואס ס'איז קדוש בקדושת הגוף, קען מען עס מער נישט פודה זיין, נאר טאמער עפעס וועט געשעהן יעצט נאכדעם וואס מען האט עס אריינגעלייגט אין כלי שרת אז מען וועט עס נישט קענען מקריב זיין, עט נישט זיין קיין אנדערע ברירה מען וועט עס דארפן פארברענען, איז אזוי, שטייט דארט אין די המשך פון די משנה דף כ"ב, ואלו שמנחותיהן נשרפות, און דאס זענען די פרויען וואס זייער מנחות דארף מען פארברענען, איז רעכנט דארט די משנה אויס די ערשטע, איז האומרת טמאה אני, פשט לאמיר זאגן א פרוי איז געקומען אין בית המקדש, מען גייט איר שוין אנטרינקען די מי סוטה, מען גרייט צו די מנחה, מען לייגט עס אריין אין כלי שרת, און יעצט איז די פרוי מודה אז זי האט געזינדיגט, איז ברגע וואס זי איז מודה אז זי האט געזינדיגט קען זי מער נישט טרינקען די מי סוטה, אז זי טרינקט נישט די מי סוטה איז מען נישט מקטיר די מנחה, וואס טוט מען מיט די מנחה וואס ליגט דא אין כלי שרת? מען פארברענט עס. נאך אזא דוגמא זאגט די משנה, ושבאו לה עדים שהיא טמאה, טאמער ס'איז אנגעקומען עדים וואס די עדים האבן געזאגט זיי האבן קלאר געזען אז די פרוי האט געזינדיגט איז ווייטער מי סוטה עט זי מער נישט טרינקען, אז זי טרינקט מער נישט די מי סוטה איז מען מער נישט מקטיר די מנחה, אז מ'איז נישט מקטיר די מנחה דארף מען עס פארברענען. איז פרעגט אויף דעם רב דאתו עדים אימת, ווען קומען אן די עדים, אז די משנה זאגט אז ברגע די עדים קומען אן דארף מען פארברענען די מנחה, ווען זענען זיי אנגעקומען? אילימא מקמי דתקדוש, טאמער די עדים זענען אנגעקומען פאר מ'האט אריינגעלייגט די מנחה אינעם כלי שרת, אויב אזוי תיפוק לחולין. איז האבן מיר געשמועסט אז ווי לאנג ס'ליגט נישט אין כלי שרת איז נאר קדוש בקדושת דמים קען מען עס נאך פודה זיין, איז פארוואס זאל מען עס דארפן פארברענען מ'קען דאך עס פודה זיין, אלא נאר אוודאי רעדט זיך לבתר דקדוש נאכדעם וואס די מנחה ליגט אין כלי שרת יעצט זענען די עדים אנגעקומען און אויף דעם זאגט די משנה אז מ'פארברענט די מנחה, איז זאגט רב אי אמרת בשלמא מים בודקין אותה אלמא בת מקדש ומקרב היא וכי קדוש מעיקרא שפיר קדוש ומשום הכי מנחתה נשרפת, אלא אי אמרת אין המים בודקין אותה תיגלי מילתא למפרע דכי קדוש מעיקרא בטעות קדוש ותיפוק לחולין, פשט אזוי, די דין איז אז הקדש בטעות לא הוי הקדש, טאמער מ'האט מקדיש געווען א מנחה און ס'איז שפעטער נתברר געווארן אז מ'האט קיינמאל נישט געדארפט די מנחה, איז למפרע ווערט מען געוואויר טאקע אז די מנחה איז קיינמאל נישט געווען קדוש, און מילא זאגט רב אזוי, טאמער רב ששת איז נישט גערעכט, פשט טאמער אונז זאג מיר אז מי סוטה העלפט אלעמאל, נישט קיין חילוק צו ס'איז דא עדים צו ס'איז נישט דא עדים, אויב אזוי, ווען די סוטה איז געקומען אין בית המקדש און מ'האט אריינגעלייגט די מנחה אינעם כלי שרת, האט מען עס גוט אריינגעלייגט, פשט, מ'האט געהא מ'גייט זיך דא פירן מיטן סוטה ווי עס דארף צו זיין, יעצט אז ס'איז אנגעקומען עדים, און וואס טוט מען מיט די מנחה? דארף מען עס פארברענען, אבער זאגט רב, טאמער רב ששת איז גערעכט, אז ברגע וואס ס'איז דא עדים וואס ווייסן, ערגעץ ווי אויף די וועלט, זיי ווייסן די פרוי האט געזינדיגט, פועל'ט נישט די מי סוטה, אויב אזוי, ווען זי איז אנגעקומען אין בית מקדש, און מ'האט אריינגעלייגט די מנחה אינעם כלי שרת, איז אונז האב מיר טאקע געמיינט אז מ'גרייט זיך דא פאר א מצב, זי גייט טרינקען די מי סוטה, ס'גייט דא זיין א זאך, אבער אין אמת'ן אריין, יעצט אז די עדים זענען אנגעקומען, איז איגלאי מילתא למפרע, אז די מי סוטה וואלט סתם אזוי נישט געהאלפן ביי איר, פשט, בעצם, לויט רב ששת איז די פרוי קיינמאל נישט געווען מחיוב צו טרינקען מי סוטה, פארוואס? ווייל מי סוטה ביי אזא פרוי העלפט נישט, און ממילא די גאנצע שפילעריי וואס איז געווען דא ביז יעצט איז געווען איבעריג, ווייל ס'וואלט סתם אזוי גארנישט געהאלפן. קומט אויס אז די גאנצע זאך וואס מ'האט מקדיש געווען די מנחה איז געווען א הקדש בטעות, ווייל ס'האט קיינמאל נישט אויסגעפעלט, ווייל בעצם די מי סוטה וואלט סתם אזוי נישט געהאלפן ביי איר, איז אויב אזוי אז ס'איז הקדש בטעות, זאל מען זאגן אז די גאנצע הקדש איז נישט קיין הקדש מען קען נעמען די מנחה און אויס מנחה פארוואס דארף מען עס פארברענען איז לכאורה א ראיה פון די משנה אנדערש ווי ר' ששת האט געזאגט פשט אוודאי אין אמת'ן אריין אפילו דארט ווי ס'איז דא עדים ערגעץ ווי אויפן וועלט וואס ווייסן אז די פרוי האט געזינדיגט העלפט יא די מי סוטה ביי איר און ממילא בשעת וואס די פרוי איז אנגעקומען אין בית המקדש מען האט אריינגעלייגט די מנחה אין כלי שרת האט עס דארט באלאנגט און ס'איז געווארן קדוש בקדושת הגוף, יעצט אז ס'דא עדים נישטא קיין ברירה דארף מען עס פארברענען? ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, אמר רב יהודה מדיסקרתא, כגון שזינתה בעזרה, דכי קדוש מעיקרא שפיר קדוש, זאגט רב יהודה מדיסקרתא, דאס וואס די משנה זאגט אז ווען ס'קומט אן עדים פארברענט מען די מנחה, רעדט זיך נישט ביי א ציור אז ס'איז געקומען עדים וואס ווייסן טאקע אז די פרוי האט געזינדיגט, ווייל דעמאלטס אין אמת'ן אריין טאמער ס'קומען אן עדים זיי ווייסן די פרוי האט געזינדיגט איז א סימן זי האט קיינמאל נישט געדארפט די מנחה, איז די מנחה ווערט טאקע חולין, נאר וואס? וואס זאגן די עדים? זאגט רב יהודה מדיסקרתא, די עדים זאגן אז אונז האבן מיר געזען אז די פרוי האט געזינדיגט דא אינעם עזרה, נאכדעם וואס מען האט אריינגעלייגט די מנחה אין כלי שרת האט זי געזינדיגט אינעם עזרה, און במילא מי סוטה עט זי נישט טרינקען, ווייל אונז ווייס מיר יעצט קלאר זי האט געזינדיגט, אבער פון די צווייטע זייט בשעת וואס מען האט אריינגעלייגט די מנחה אין כלי שרת דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין עדים, און מילא דעמאלטס ווען מען האט עס אריינגעלייגט האט עס דארט באלאנגט, ס'איז קדוש געווארן בקדושת הגוף, און פארדעם איז נישטא קיין ברירה, מען דארף פארברענען די מנחה. מתקיף לה רב משרשיא. פרעגט אבער רב משרשיא והלא פרחי כהונה מלוין אותה, פשט, אין די עזרה איז דאך דא פרחי כהונה יונגע כהנים וואס באגלייטן איר, ווי האט זי געהאט א הזדמנות צו זינדיגן? ענטפערט די גמרא שזינתה מפרחי כהונה עצמן, זיי האבן געזינדיגט מיט איר, און אויף דעם איז געווען עדים. רב אשי אמר אן אנדערע תירוץ, כגון שנצרכה לנקביה, זי האט געזאגט פאר די פרחי כהונה זי דארף ארויסגיין אין בית הכסא, דאטו פרחי כהונה בכיפה תלו לה וואס מ'כאפט איר עפעס אן ביים קאפ, די פרחי כהונה האבן איר נישט געקייטלט, ממילא איז יא געווען א הזדמנות צו זינדיגן. רב פפא אמר, רב פפא ענטפערט א גאנצע אנדערע תירוץ, צו פארענטפערן די משנה מיט שיטת רב ששת, לעולם כדאמרינן מעיקרא. פשט, אוודאי ווען מ'האט פריערט געוואלט זאגן אז די עדים וואס קומען עדות זאגן אז זי האט געזינדיגט איז נישט פשט זיי זאגן עדות אז זי האט געזינדיגט אין עזרה, נאר זיי זאגן עדות אז זי האט געזינדיגט דעמאלטס ווען זי האט זיך באהאלטן. איי ודקאמרת תיפוק לחולין? אויב אזוי האמיר דאך געפרעגט אז לכאורה קומט אויס אז די מנחה ווען מ'האט עס אריינגעלייגט אין כלי שרת איז די גאנצע זאך געווען א הקדש בטעות, איז פארוואס שטייט אין די משנה אז מ'דארף פארברענען די מנחה? זאל מען זאגן אז די גאנצע מנחה ווערט אויס מנחה? זאגט אויף דעם רב פפא. מדרבנן גזירה שמא יאמרו מוציאין מכלי שרת לחול, פשט, אין הכי נמי, מדאורייתא איז די מנחה אויס מנחה און ס'ווערט חולין, אבער חזל האבן חושש געווען אז היות וואס נישט יעדער איינער ווייסט פון רב ששת'ס הלכה, און מילא נישט יעדער ווייסט אז די סיבה פארוואס די מנחה גייט ארויס לחולין איז ווייל ס'איז געווען עדים איז פשט מ'האט קיינמאל נישט געדארפט די מנחה, עלן מענטשן זאגן אז א מנחה נאכדעם וואס ס'איז אין א כלי שרת, טאמער מ'וויל קען מען עס ארויסנעמען און מאכן פון דעם חולין מ'קען עס פודה זיין, איז כדי מענטשן זאלן נישט האבן די טעות, האבן חזל גוזר געווען אז מען זאל פארברענען די מנחה, אבער אין הכי נמי, מן התורה דארף מען עס נישט פארברענען, ווייל די גאנצע מעשה איז א טעות. מתיב ר' מרי, פרעגט ר' מרי א קשיא אויף ר' פפא אויף די יסוד וואס ר' פפא האט דא געזאגט פון א ברייתא, איז אזוי, שטייט אין די ברייתא, נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי, וואס איז די דין טאמער די מנחה וואס די סוטה דארף ברענגען איז טמא געווארן פאר מען האט עס אריינגעלייגט אין כלי שרת, זאגט די ברייתא הרי ככל המנחות, ותפדה. אז מען קען עס אויסלייזן ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט ווילאנג מען האט עס נישט אריינגעלייגט אין כלי שרת איז עס נאר קדוש בקדושת דמים קען מען עס נאך אויסלייזן זאגט די ברייתא ווייטער משקדשה בכלי נאכדעם וואס ס'איז געלעגן אין כלי שרת פשט ס'איז קדוש בקדושת הגוף הרי ככל המנחות ותשרף דארף מען עס שוין פארברענען זאגט די ברייתא ווייטער קדש הקומץ ולא הספיק להקריבו עד שמת הוא או עד שמתה היא פשט וואס איז טאמער מען האט ארויס גענומען א קומץ פון די מנחה, ווי אזוי ארבעט א מנחה, מען ברענגט די מנחה מען לייגט עס אריין אין א כלי שרת, שפעטער גייט א כהן און ער נעמט אראפ א קומץ פון די מנחה, און די קומץ לייגט ער אריין אין א אנדערע כלי שרת, און שפעטער מען מקטיר די קומץ אויפן מזבח, איז זאגט די ברייתא וואס איז טאמער מען האט שוין אריין געלייגט די קומץ אינעם צווייטן כלי שרת, און יעצט איידער מען האט עס מקטיר געווען אויפן מזבח איז די מאן געשטארבן אדער די פרוי געשטארבן, איז פשט מען קען עס נישט מקטיר זיין אויפן מזבח ווייל ס'גייט דאך נישט זיין דא קיין מי סוטה, און אז ס'גייט נישט זיין קיין מי סוטה קען מען עס נישט מקטע זיין, איז וואס איז די דין מיט די קומץ און די זעלבע זאך וואס איז די דין מיט די רעשט פון די מנחה איז הרי היא ככל המנחות ותשרף די דין איז מען פארברענט עס אזוי ווי אלע מנחות נאכדעם וואס זענען קדוש בקדושת הגוף טאמער מען קען עס נישט מקטיר זיין דארף מען עס פארברענען זאגט די ברייתא ווייטער קרב הקומץ ולא הספיק לאכול שיריים עד שמת הוא או עד שמתה היא פשט וואס איז טאמער מען האט שוין מקטיר געווען די קומץ אבער איידער די פרוי האט געטרינקען די מי סוטה איז די מאן געשטארבן אדער די פרוי געשטארבן פשט מען קען נישט יעצט טרינקען די מי סוטה, איז וואס איז די דין מיט די שיריים פון די מנחה נארמאל נאכדעם וואס מען איז מקטיר די קומץ איז די כהנים עסן די שיריים אבער וואס טוט מען דא זאגט די ברייתא הרי היא ככל המנחות ותאכל שעל הספק באת מתחילה כיפרה ספיקה והלכה לה איז דא די דין אז מען קען עסן פון די שיריים די כהנים מעגן עסן די שיריים פארוואס ווייל די עבודה פון די מנחה האט זיך געענדיגט פשט נאכדעם וואס מען האט מקטיר געווען די קומץ בעצם האט זיך געענדיגט די עבודה דא פון די מנחה, און ממילא קען מען עסן די שיריים אזוי ווי אלע מנחות. איי די פרוי עט נישט טרינקען די מי סוטה? איז וואס איז, ווי נישט ווי, די מנחה האט מען מקטיר געווען כהלכתה, קענען די כהנים עסן פון די שיריים. זאגט די ברייתא ווייטער, באו לה עדים שהיא טמאה, וואס איז טאמער עס איז געקומען עדים עדות זאגן אז די פרוי האט געזינדיגט פאר מען האט מקטיר געווען די קומץ, דעמאלטס מנחתה נשרפת פארברענט מען די מנחה אזוי ווי מען האט פריערט געזען, פירט די ברייתא אויס, נמצאו עדיה זוממין מנחתה חולין. פשט, וואס איז טאמער נאכדעם וואס מ'האט אריינגעלייגט די מנחה אינעם כלי שרת איז געקומען עדים מזים זיין די עדים די ערשטע עדים פשט, די פרוי איז דאך געקומען אין בית המקדש טרינקען די מי סוטה אלץ פארוואס ווייל ס'איז געווען א קינוי מיט א סתירה יעצט אויף די קינוי וסתירה האט דאך געדארפט זיין עדים, וואס איז טאמער ס'קומט יעצט נייע עדים און די עדים זאגן אז ווי קענען די ערשטע עדים זאגן אז זיי האבן געזען די פרוי האט זיך באהאלטן עמנו הייתם פשט די עדים זענען ליגענערס זיי זענען געווען מיט אונז זענען בכלל נישט דארט געווען. מען האט אפגעפרעגט די ערשטע עדים, פשט קומט יעצט אויס אז ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין עדי סתירה, איז פשט די פרוי האט קיינמאל נישט געהאט קיין דין פון א סוטה, איז דעמאלטס איז די דין אז די גאנצע מנחה איז דאך א הקדש בטעות ווי מען האט געשמועסט, ווייל בעצם האט נישט געדארפט זיין דא א מנחה, ס'האט נישט געדארפט זיין דא מי סוטה, די גאנצע זאך איז געווען דא איבעריג, איז ביי אזא ציור די גאנצע מנחה חולין, ס'ווערט אויס מנחה, איז קומט אויס איז שווער אויף רב פפא, ווייל רב פפא האט דאך געזאגט אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז נאכדעם וואס א מנחה גייט אריין א כלי שרת אז ס'ווערט צוריק חולין ווייל אפילו מן התורה ווערט עס צוריק חולין אבער חזל האבן גוזר געווען אז נישט און דא זעהט מען אז ס'איז נישט אזוי דא זעהט מען אז די ברייתא זאגט קלאר אז טאמער די עדי סתירה האט מען מזים געווען טאמער מ'האט זיי אפגעפרעגט ווערט די מנחה אויס מנחה זעהט מען מ'איז נישט חושש צו די חשש וואס רב פפא האט חושש געווען זאגט די גמרא עדים זוממין קאמרת עדים זוממין קלא אית להו פשט די דין פון עדים זוממין ווייסט יעדער און אז מ'האט מזים געווען די עדים ווייסט יעדער אז מ'האט זיי מזים געווען, ס'דא א קול, און ממילא עט קיינער נישט פרעגן קיין קשיות ווי קען זיין מ'האט אריינגעלייגט א מנחה אין כלי שרת און שפעטער איז געווארן אויס מנחה, יעדער פארשטייט דעם חשבון, מה שאין כן ביי אזא סארט ציור וואס רב ששת האט גערעדט אז ס'קומען עדים עדות זאגן אז זיי האבן געזען אז די פרוי האט געזינדיגט, וואס לויט רב ששת ביי אזא ציור הייסט עס אויך אז די גאנצע מנחה איז א טעות ווייל טאמער ס'דא עדים העלפט נישט די מי סוטה, איז דא נישט יעדער ווייסט פון די הלכה פון רב ששת, איז ממילא דא וועלן מענטשן יא זאגן אז נאכדעם וואס מ'לייגט אריין א מנחה אין כלי שרת קען עס ווערן אויס מנחה, דאס האבן חזל נישט געוואלט, איז פארדעם ביי אזא ציור וואס קומען עדים עדות זאגן אז די פרוי האט געזינדיגט אפילו מן התורה טאקע איז די מנחה אויס מנחה, אבער חזל האבן גוזר געווען אז מ'דארף פארברענען די מנחה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תניא כוותיה דרב ששת ולאו מטעמיה, ס'דא אן אנדערע ברייתא וואס די ברייתא זאגט פונקט, די זעלבע דין ווי רב ששת, אבער נישט די זעלבע לימוד פון רב ששת, און ווי רש"י איז מסביר, אז אונז האבן דאך אויך געזען אז די לימוד פון רב ששת איז נישט אזא גלאטיגע לימוד, ווייל די פסוק וואס רב ששת נוצט בעצם נוצט מען אויף אן אנדערע לימוד נאר רב ששת האט געזאגט אין מקרא יוצא מידי פשוטו, איז די ברייתא האט אן אנדערע לימוד אויף די דין פון רב ששת, וואס איז די לימוד פון די ברייתא איז אזוי, שטייט אין פסוק ואם לא נטמאה האשה, אז טאמער די פרוי האט טאקע נישט געזינדיגט וטהורה היא, איז זי איז טאקע ריין, ונקתה ונזרעה זרע, עט זי ריין ווערן און זי עט זוכה זיין, צו האבן קינדער פשט זי עט געבענטשט ווערן פון די מי סוטה. יעצט, די ווערטער וטהורה היא איז איבעריג, ס'וואלט געקענט שטיין אין פסוק ואם לא נטמאה האשה, ונקתה ונזרעה זרע, וואס איז די וטהורה היא? איז פון וטהורה היא גייט די ברייתא לערנען דריי לימודים, ווייל וטהורה היא איז איבעריג, איז פון וטהורה לערנט מען איין לימוד, פון די ו' פון וטהורה לערנט מען אן אנדערע לימוד, און פון היא לערנט מען א דריטע לימוד, וואס איז די דריי לימודים וואס מ'לערנט דא ארויס?

שטארבט זי נישט אויפן פלאץ, אבער ווייטער די ברכה פון ונקתה ונזרעה זרע עט זי אוודאי נישט האבן, ווייטער פון היא דרשנט די ברייתא ולא שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, פשט די דין איז אז טאמער א פרוי איז נתפרסם געווארן אז זי איז א שיקצע אז זי זינדיגט איז דעמאלטס פועלט אויך נישט די מי סוטה, די מי סוטה העלפט נאר טאמער קיינער ווייסט נישט, איז די מוזרות בלבנה מיינט אמאליגע צייטן פלעגן פרויען זיצן אינדרויסן ביינאכט און צאם דרייען פאדעם, און מ'האט געשמועסט, מ'האט גע'יענטערט, מ'האט גע'קופקעט, איז טאמער די פרויען די מוזרות בלבנה שמועסן אז די פרוי איז יענץ יונג, פשט טאמער יעדער ווייסט אז די פרוי האט געזינדיגט, איז פועל'ט אוודאי נישט די מי סוטה, שטארבן העט זי נישט, אבער די ברכות פון ונקתה ונזרעה זרע העט זי אויך נישט האבן, על כל פנים האמער דא נאך א מקור צו די דין פון רב ששת, פרעגט אבער די גמרא, ורב שמעון נהי דוי"ו לא דריש, והא איכא יש לה עדים במדינת הים, פשט אזוי, פריערט ווען רב ששת האט געזאגט זיין דין, האט די גמרא געפרעגט א קשיא אויף רב ששת פון רב שמעון, ווייל מען זעט דאך אז רב שמעון זאגט אז זכותים העלפט נישט פאר א פרוי, פארוואס ווייל טאמער זכותים וועט העלפן פאר א פרוי, האסטו חוזק געמאכט פון די גאנצע מי סוטה, מען וועט מוציא שם רע זיין אויף אלע פרויען וואס האבן געטרינקען מי סוטה, אזוי האט די גמרא געפרעגט אויף רב ששת, וואס האט די גמרא געענטפערט, אז טאקע רב ששת האט נישט גערעדט אליבא דרב שמעון, רב ששת האט גערעדט אליבא דחכמים, אבער יעצט, אז אונז האבן דא קלאר א ברייתא וואס די ברייתא דרשנ'ט די דין פון טהורה, איז אויף דעם קען זיך ר' שמעון נישט קריגן, פשט מוז זיין אז ר' שמעון איז אויך מודה צו די דין אז טאמער ס'איז דא עדים וואס די עדים ווייסן אז די פרוי האט געזינדיגט העלפט נישט די מי סוטה. איי וואס וועט זיין מיט מוציא שם רע? טאמער טאקע מי סוטה העלפט נישט דארט ווי ס'איז דא עדים, האסטו מוציא שם רע געווען אויף אלע פרויען וואס האבן געטרינקען מי סוטה ווייל מארגן העט מען זאגן אז די סיבה פארוואס זיי זענען נישט געשטארבן איז נישט ווייל זיי זענען טאקע אזוי וואויל, נאר ווייל ס'איז געווען עדים וואס ווייסן אז זיי האבן געזינדיגט. יעצט, בעצם, מ'האט אויך געזען אין די ברייתא אז פון די ו' פון וטהורה זעט מען אז ולא שתלתה לה זכות, פשט, די ברייתא האלט אויכעט אז טאמער די פרוי האט זכותים שטארבט זי נישט אויפן פלאץ, און אויף דעם קריגט זיך קלאר ר' שמעון, איז דאס קען מען נאך פארענטפערן אז רבי שמעון דרש'נט נישט קיין וואוון, און מילא אויף די דרשה קען זיך נאך רבי שמעון קריגן, אבער אויף די אנדערע דרשה, אויף די לימוד פון רב ששת, אז טאמער ס'דא עדים העלפט נישט די מי סוטה אויף דעם קען זיך רבי שמעון נישט קריגן, איז וואס וועט רבי שמעון ענטפערן אויף דעם? פארוואס וועט נישט זיין דא קיין הוצאת שם רע אויף אלע פרויען וואס האבן געטרינקען די מי סוטה און ס'איז זיי גארנישט געשען? ענטפערט די גמרא, לא שכיחא. ס'איז טאקע נישט שכיח אזא סארט זאך אז ס'איז דא עדים ערגעץ וואו וואס זענען נישט געקומען וואס זיי ווייסן די פרוי האט געזינדיגט און ממילא קיינער וועט עס נישט זאגן, מ'וועט נישט שמועסן אויף די אלע פרויען וואס האבן געטרינקען און נישט געשטארבן אז די סיבה וואס זיי זענען נישט געשטארבן איז ווייל ס'איז געווען עדים, ווייל דאס איז א מילתא דלא שכיחא.